זאגט דער חפץ חיים ווייטער האלט מיר אונז כלל ד' סעיף ט' ועתה נחזור לענין שפתחנו בו, אז פון דעם וואס אונז האבן געלערנט אנפאנג פון דעם סימן, לערן מיר אונז ארויס אז מען טאר נישט גיין פארשעמען א חבר, דערציילן שלעכטע מידות וואס ער האט. איז דא רעדט מען נישט פון קיין איסור, ווען איך זאג איסור מיין מיר אונז וואס אונז רופט מיר אן א איסור. בעיני בני אדם, בלשון בני אדם, ס'איז דא איסורים, זאכן וואס מען מעג טון, מען טאר נישט טון, שולחן ערוכ'דיגע פראבלעמען. נאכדעם איז דא זאכן וואס אונז רופן אן מידות, וואס באמת איז אויך הלכה'דיגע פראבלעמען, ווי דער חפץ חיים ברענגט ארויס, למשל מען זעט איינער ער האלט זיך גרויס, אדער מען זעט איינער ער איז א אויפגערעגטע מענטש, ער רעגט זיך, כסדר ער רעגט זיך, אדער אנדערע שלעכטע מידות. וואס אויב איינער גייט און ער זאגט אז יענער מענטש האט די שלעכטע מידה, פארשטייט זיך אז ער האט געזאגט לשון הרע אויף יענעם, ווייל ער האט געזאגט א גנאי אויף יענע מענטש. און הגם טאמער עס איז אמת, גייט אויך אן די אלע הלכות וואס אונז ווייס מיר ווען מ'האט געזען אז דא איסור אויף א מענטש, קודם ווער זאגט אז ער האט נישט געטון קיין תשובה? און אויב ער האט געטון תשובה האט ער דאך תשובה געטון. און אפילו טאמער דו טרעפסט, דו ווייסט אז יענער מענטש האט זיכער נישט געטון תשובה והא ראיה, אז ער איז א באקאנטע כעסן, ער האלט זיך אין איין רעגן, ער איז א באקאנטע בעל גאווה, ווען ער קען האלט זיך גרויס. נאך אלץ זאגט די חפץ חיים, טאר מען נישט גיין און באשמוצן יענעם, זאגן, ארויסברענגען וואסערע בעל גאווה ער איז, וואסערע כעסן ער איז, פאר א פשוטע סיבה, וויבאלד ס'איז זייער מעגליך אז יענער מענטש, דער כעסן, דער בעל גאווה, ער ווייסט נישט אז ס'איז א איסור. און ווי צום פריער דערמאנט ווייל די מציאות איז דאך טאקע אז מענטשן כאפן נישט אז די זאכן וואס אונז רופן אן מידות איז באמת הלכה'דיגע פראבלעמען, מענטשן מיינען אז די שלעכטע מידות איז נישט אזא גרויסע איסור, און זיי כאפן נישט אז אויב מען איז זיך מתבונן אין די כתובים און די מאמרי חז"ל איז עס באמת א פראבלעם, ממילא דער מענטש וואס איז מורגל אין כעס און גאווה און אזוי ווייטער, ווען ער וואלט ווען געוואוסט די איסור וואלט ער זיך אויך מתחזק געווען בכל כוחו נישט עובר צו זיין. ואדרבה, זאגט דער חפץ חיים, אז דו זעסט א מענטש אז ער איז א באקאנטער בעל גאווה, א כעסן, גיי זיי אים מוכיח, שטילערהייט, און קלער אים אויף וואסערע גרויסע איסור ס'איז דא, וועסטו מקיים זיין די מצוה פון הוכח תוכיח את עמיתך, אפשר גייט ער מודה זיין די עוולה וואס ער האט געטון, יעצט מיינט ער אז אלעס איז גוט. ממילא טאר מען אים נישט האלטן פאר א רשע דאס וואס דו זעסט אז ער איז כסדר א, לאמיר עס אנרופן א מושחת אין שלעכטע מידות. סעיף י'. ואף על פי כן, טאמער איינער זעהט אויף א צווייטן אז ער האט מידה מגונה, למשל גאווה און כעס און אנדערע שלעכטע מידות, אדער ער איז א מורא'דיגער שטופער, ער שטופט די צייט, ער לערנט נישט. זאגט דער חפץ חיים, דאס איז יא א וויכטיגע זאך, אז מען מעג זאגן פאר זיין זון אדער פאר זיין תלמיד, דאס הייסט א מענטש מעג זאגן פאר די אייגענע זון, פאר די אייגענע תלמיד, אנווארענען אז מען זאל זיך נישט דרייען מיט יענע מענטש, כדי זאלסט דיך נישט ארויסלערנען פון יענעם. דאס הייסט אז מ'האט דאך געזען אין די פאריגע סעיף, מען דארף זען יענעם צו לייגן אויף די ריכטיגע וועג, זען ער זאל עס נישט טון, אבער למעשה אויב יענער טוישט זיך נישט, מען קען דאך נישט טוישן די גאנצע וועלט, און יענער גייט ווייטער מיט זיינע פראבלעמען, אזויפיל דארף מען יא טון, א מענטש זאל אנווארענען זיינע קינדער, שטיי נישט נעבן יענעם, ווייל די עיקר דאס וואס די תורה האט געזאגט מען טאר נישט רעדן לשון הרע, און אז מען טאר נישט רעדן לשון הרע אפילו טאמער ס'איז אמת, דאס איז נאר ווען דו רעדסט יענעם צו פארשעמען, איינמאל דו זאגסט עס נישט יענעם צו פארשעמען, דו זאגסט עס פאר א געוואלדיגע תועלת. דו ווילסט אז דיין זון זאל זיך נישט אפלערנען פון דעם. דו ווילסט דיין זון זאל שטיין ווייט פון יענעם. איז נישט נאר דו מעגסט, דו האסט גאר א מצוה. אבער דארפסט צולייגן בשעת דו זאגסט עס, פארוואס דו זאגסט עס. זאג פאר דיין זון אז דו זאגסט אים דריי דיך נישט מיט יענעם וועגן יענער איז אזאנע אזא מענטש. אבער דארפסט ארויסברענגען אז דו דערציילסט אים עס נאר כדי ער זאל וויסן זיך אפצוהיטן פון יענעם. ווייל אנישט קען זיין ווייטער א פראבלעם אז דער וואס ער הערט עס גייט הערן א זאך וואס איז לשון הרע. און אויך ער גייט זיך וואונדערן, הייתכן דא הער איך דא מיין טאטע זאגט מיך לשון הרע, און ער זאגט מיך געווענליך טאר מען נישט זאגן לשון הרע, ממילא דארף מען עס זאגן, מען מעג עס זאגן, אבער מען דארף עס זאגן אויף אזא אופן, מען זאגט עס טאקע נאר לתועלת, און מען ברענגט ארויס פאר די קינדער, פאר די תלמידים, אז די זאך האט מען געזאגט לתועלת אויף אזא אופן, געווענליך טאר מען עס טאקע נישט זאגן.